שופטים א', פרק י ג. אונז האבן געלערנט א לאנגע צייט צוריק אין פרק י', ווען שמואל האט מושח געווען שאול די ערשטע מאל נאך פאר קיינער האט געוואוסט דערפון, האט ער אים געגעבן געוויסע אינסטראקשענס, ער גייט טרעפן די מענטשן, זיי גייען זאגן אזוי און אזוי, די לעצטע אינסטראקשען וואס ער האט אים געגעבן איז געווען אז וירדת לפני הגלגל, וועסט גיין אין גלגל, און איך וועל קומען מיט דיר, צו ברענגען א עולה און א שלמים, צו מאכן קרבנות, און דו זאלסט ווארטן פאר מיר זיבן טעג ביז איך קום, און דעמאלטס וועל איך דיר זאגן וואס צו טון. ס'נישט געווען קיין המשך פון די מעשה, פון די אינסטראקשען וואס ס'רעדט זיך וועגן דא אין די מעשה וואס אונז גייען היינט לערנען, די היינטיגע פרק האבן אונז בעצם די המשך פון די מעשה, הגם אינצווישן איז געשען אנדערע זאכן, זעט אויס אדער דאס איז געווען נענטער ווי ס'זעהט אונז אויס, אדער על כל פנים דאס איז גע דארט האט געמיינט שמואל האט געמיינט די מעשה וואס מ'לערנט היינט. וואס איז די מעשה? אונז האבן געלערנט אז ס'איז געווען נחש בן עמ מלך עמון האט גערוידעפט די אידן, אויך די פלישתים האבן כסדר גערוידעפט די אידן. אונז האבן שוין געזעהן אז פלישתים האבן געהאט נציבים, גאווערנערס, האבן געשיקט מענטשן בשמם זאלן מושל זיין אויף די אידן אין זייערע שטעט. יעצט די פסוק הייבט אן בן שנה שאול במלכו שתי שנים מלך על ישראל נישט קלאר וואס די פסוק מיינט ער איז געווען איין יאר במלכו ס'דא א מדרש רש י זאגט מיינט אפשר די ערשטע יאר צווייטע יאר שפעטער האט שוין געטון די זאכן על כל פנים שאול האט צוזאם גענומען דריי טויזנט מענטשן זיי זענען געווען זיין ארמעי און צוויי טויזנט מענטשן זענען געווען מיט אים אין א פלאץ וואס הייסט מיכמאש, הר בית אל, און נאך טויזנט איז געווען מיט יונתן זיין זון יונתן, ווען מיר גייען לערנען וועגן דעם אסאך אין די המשך פון דעם ספר, איז געווען די מפקד די גענעראל פון דעם טויזנט מענטשן, חוץ פון דעם די רעסט פון די עולם איז אהיים געגאנגען זענען נישט געווען מיט שאול ביי די מעשה. יעצט יונתן האט זיך געשלאגן מיט די פלישתים, ער האט געהארגעט די נציב פלישתים וואס האט געוואוינט אין גבע, קען זיין גבע איז די זעלבע ס'איז א קיצור פון גבעת בנימין, זעלבע פלאץ גבע, האבן געהרגעט די פלישתים, זיי האבן פארשטאנען אז ס'הייבט זיך אן ס'איז דא אן ערנסטע מעשה, ס'איז דא איינער וואס גייט זיך דא אננעמען פאר די אידן, זעט אויס זיי האבן זיך צוזאם גענומען ביז דערווייל שאול האט געבלאזן שופר געשיקט ארום נעמען ס'הייסט ישמעו העברים מען זאל הערן דאס הייסט מען זאל קומען און טאקע זיי האבן געהערט אז מען האט מען האט געמאכט דעם נצחון מען האט געהארגעט דעם נציב פלשתים וגם נבאש ישראל בפלשתים ס'הייסט די פלשתים פארלירן האבן פארלירן עפעס און זיי ווערן כאילו פארשטינקען אין זייערע אויגן כאילו ס'ווערט נישט גוט די מצב מען דארף זיך עפעס טון און זיי אלע קומען נאך שאול הגלגל, און קעגן זיי קומען די פלישתים, פלישתים האבן צוזאם גענומען א גרויסע עולם דרייסיג טויזנט רכב, ס'הייסט וואגאנען פון מלחמה, זעקס טויזנט פרשים וואס פארן אויף פערד, נאך עם כחול שעל שפת הים א גרויסע, זיי זענען אלע געקומען אין מיכמש, און די אידן זענען אויך געווען דארט אין אנדערע זייט מיכמש אין גלגל. און האבן זיך מורא'דיג דערשראקן, האבן זיך אנגעהויבן צו פארהאלטן אין אלע מיני לעכער, א חלק איז אוועקגעגאנגען, אריבערגעגאנגען די ירדן, צו גיין אין גלעד, צו אנטלויפן די פלישתים, שאול אבער איז נאך געווען אין גלגל, און דא האט ער פארשטאנען אז ער דארף ווארטן די זיבן טעג אז שמואל זאל קומען און זאל מאכן א קרבן, דעמאלטס וועט מען וויסן ער זאל קענען פירן די מלחמה, ביזדערווייל ער קומט נישט, ביזדערווייל די עולם אנטלויפט, האט שאול זיך געפילט ער גייט פארלירן די גאנצע מצב אויב ער גייט ווארטן נאך אביסל, האט ער זיך געגעבן גענומען און ער האט געזאגט געב מיך די עולה נישט לאז מיך עס אליינס מאכן ער האט עס אליינס געמאכט און די רגע וואס ער האט עס אליינס געמאכט דא איז שמואל שמואל בא קומט צו שאול ער זאגט אה שלום עליכם וברכה פרעגט אים שמואל וואס האסטו געטון זאגט וואס הייסט איך האב געזען די עולם גייט אוועק די אנדערע זייט איז דא פלישתים באלד גייען די פלישתים דא קומען און ביז דערווייל דארף מען מאכן א קרבן שמואל זאגט ופני השם לא חליתי דאס הייסט קודם די סדר פון פארשטאנען איז געווען מ'גייט מאכן א קרבן מ'גייט באקומען די אייבערשטער זאל אונז העלפן מתפלל זיין און נאכדעם מ'קען גיין אין מלחמה, ער פארשטייט ער קען נישט גיין אין מלחמה פאר די קרבן, שמואל האט אים געזאגט ער זאל ווארטן פאר אים אבער מ'קען נישט, האט ער געמאכט אליינס. איז דא האט שמואל געזאגט פאר שאול נסכלת דו האסט דיך באנארישט האסט נישט געפאלגט מצוות השם, יעצט ווען וואלסט געפאלגט וואלט די אייבערשטער געווען הכין ממלכתך אל ישראל עד עולם וואלסטו געווען די מלך דו מיט דיין משפחה אויף אייביג יעצט אז נישט איז גייט עס נישט זיין, די אייבערשטער האט געזוכט א איש כלבבו איינער וואס גייט אים גיין מיט אים און דערווייל ס'איז נישט דיך. איז דא איז די ערשטע מאל וואס שאול איז נכשל געווארן און נישט געפאלגט וואס שמואל האט געזאגט די ערשטע ציווי איינע פון די ערשטע ציוויים וואס שמואל האט אים געזאגט דאס האט עס געמיינט און ס'איז נישט געלונגען ביזדערווייל שמואל גייט זיך אהיים. אבער די מלחמה גייט ווייטער, שמואל איז אוועק געגאנגען ברוגז, די מלחמה גייט ווייטער, עס איז געבליבען זעקס הונדערט מענטשען איז געבליבען מיט שאול, און יונתן און זיינע אייגענע מענטשען אפשר, און ביז דערווייל פלישתים שיקן דריי קאלומס, דריי צו מכמש, דריי ראשים, די פסוק מתאר ווי גייען זיי פונקטליך, און די פסוק פארציילט דא נאך איין גרויס פראבלעם וואס איז געווען דא ביי די מלחמה, אז די פלישתים זענען זיי מושל געווען ממש שולט געווען זעט אויס אין די גאנצע ארץ ישראל אין דעם צייט, האבן זיי נישט געלאזט בכלל א איד האבן א חרש, ס'הייסט א א שמיד וואס ארבעט מיט אייזן, ס'איז נישט געווען קיין איין איד אין די גאנצע ארץ ישראל וואס האט געארבעט, אפילו א איד, פארוואס? ווייל פלשתים האבן מורא געהאט מיט דעם קען מען מאכן געווער, האבן זיי פארמאכט אלע אייזן סטארס, קיינער קען גארנישט מאכן, אפילו א איד האט געוואלט שארפן זיין מחרשה, זיך חורש צו זיין, צו זיין אנדערע כלים וואס איז נישט פאר מלחמה ס'איז פרידנס כלים, האט ער נישט געקענט, ער האט געדארפט גיין צו פלשתים, געדארפט צאלן, פצירה פים, אסאך געלט, עס איז עפעס אין סכומים פון געלט כדי די פלישתים זאלן עס טון פאר אים, איז מילא נישט געווען די אידן האבן נישט געהאט קיין איין שווערד חוץ שאול און יונתן האבן געהאט, און דעם המשך פון דעם מלחמה גייען אונז לערנען אין די נעקסטע פרקים.